ספר יהושע איז די ערשטע ספר אין וואס אונז רופן נביאים ראשונים, און אויב מען קוקט אויף די היסטאריע וואס אונז האבן געלערנט די סדר וואס עס פארציילט די מעשה, מען קען אנהייבן באמת פון בראשית, ס'איז דא א סדר קראנאלאדזשיקלי, ס'הייבט זיך אויף פון בראשית ביז סוף ספר מלכים וואס ענדיגט זיך ביי די זמן פון חורבן בית ראשון, אויב מען וויל קען מען גיין אפילו ווייטער ביז עזרא נחמיה וואס גייען שוין ביז בית שני, איז יהושע עס געפינט זיך פונקטליך אין זיין ריכטיגער פלאץ, נאך פון אזוי ווי די פאר ספר הייבט זיך אן ויהי אחרי מות משה ביז אזוי ווי ס'ענדיגט זיך וימת יהושע ביי די ענד פון די גאנצע לעבן פון יהושע. פון די גאנצע קראנאלעדזשי איז בעצם דברי הימים איז א חזרה אויף די גאנצע זאך, ווען מען טראכט אזוי ווי די גאנצע תורה איז דא דברים וואס איז א חזרה אויף די גאנצע מעשה, כמעט פון בראשית אדער לפחות פון יציאת מצרים, דברי הימים מאכט ממש די סדר, הייבט אן פון בראשית ביז די עליות פון בית שני און עזרא נחמיה פירן עס אויס. יעצט ספר יהושע רעדט זיך פון א זייער וויכטיגע טייל פון די היסטאריע, דאס הייסט אז מ'לערנט די גאנצע היסטאריע איז דאך דא די מעשה וואס אונז לערנען, מ'איז ארויסגעגאנגען פון מצרים, די מעשה פון די אידן, און מ'איז געגאנגען אין ארץ ישראל, נאכדעם די רעסט פון די מעשה איז ווי די אלע עליות און ירידות פון די אידן אין ארץ ישראל, אין ספר יהושע רעדט זיך פון די נעקסטע גרויסע סטעפ, אזוי ווי עס איז דא יציאת מצרים איז דא ונתן לנו את ארץ ישראל, די פרשה פון נתינת ארץ ישראל צו די אידן, דאס איז די פרשה בעיקר א פרשה פון ספר יהושע, און פאר דעם אין א געוויסע זין זאגן די חכמים, ואלמלא לא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע, ס'הייסט ספר יהושע איז בעצם א זייער וויכטיגע השלמה פון די עיקר מעשה לכתחילה'דיגע מעשה פון די אידן, וואס ס'שטייט אין די תורה די אייבערשטער גייט ארויסנעמען די אידן פון מצרים און זיי ברענגען צו ארץ ישראל, א גרויסע חלק פון די מעשה פון די פיר חמושים פון די חומשי תורה איז אז דאס איז נישט געלונגען אונז זענען טאקע ארויס פון מצרים אונז פייערן יציאת מצרים יעדע פסח אבער אנקומען ארץ ישראל איז מען נישט אין די תורה משה רבינו איז געשטארבן עס איז געווען א חטא עס איז געווען די חטא המרגלים עס איז געווען די חטא פון משה נישט אנקומען ארץ ישראל אין ספר יהושע איז מען יא אנגעקומען דאס איז די קיום ההבטחה די גרויסע צוויי זאכן פון אידן אז מען איז ארויס פון מצרים און געגאנגען ארץ ישראל ספר יהושע איז די צווייטע גרויסע פארט פון דעם גאנץ ספר יהושע רעדט זיך פון דעם די כיבוש הארץ און די צווייטע חלק פון די מעשה וואס דאס איז חלוקת הארץ מ'האט געגעבן טאקע יעדע ארץ ישראל פאר די שבטים דאס איז די תוכן ספר יהושע ממילא איז זייער וויכטיג צו באמערקן אויך צו מסביר זיין די מאמר חזל אז ספר יהושע איז די פרייליכסטע ספר אין גאנץ תנך, מ'טראכט אריין גאנץ תנך איז ספר איז די מעשה די היסטאריע לפחות איז די מעשה און די נבואות וואס גייען אויף דעם איז די מעשה פון די אידן האבן געזינדיגט מ'האט תשובה געטון געזינדיגט מ'האט תשובה געטון קיינמאל נישט געלונגען די פלאן אפילו די גרויסע פלאן וואס מ'האט געהאט פון משה רבינו די עיקר פלאן פון חומש פון ספר שמות ביז במדבר וואס איז געווען ארויסנעמען די אידן פון מצרים און ברענגען ארץ ישראל איז נישט געלונגען מען האט געזינדיגט און די גאנצע מעשה פון דור המדבר איז די מעשה פון חטא ווי איז די תיקון כאילו די השלמה פון די גרויסע הבטחה איז אין ספר יהושע און ספר יהושע באמת אזוי ווי ס'איז מודגש אין די ספר אפאר מאל איז די ספר פון קיום ההבטחה אזוי שטייט אפאר מאל לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר ה' על ישראל אלעס איז געלונגען און נישט נאר אלעס איז געלונגען פארוואס איז אלעס געלונגען טאקע וועגן דעם ווייל ישראל עבדו את השם כל ימי יהושע, דאס איז נישט געווען קיין שום חטא, און ספר יהושע איז די איינציגסטע ספר פון די גאנצע תנך וואס נישטא קיין שום חטא, הייסט דא איין חטא, די גאנצע ספר יהושע איז דא איין חטא, דאס איז די חטא פון עכן, ס'איז געווען א יחיד, און מ'האט עס גלייך מתקן געווען, און די כסדר ברענגט מען די מעשה אין ספר יהושע אליינס, אין די ענד איז דא א מעשה פון בני גד ובני ראובן וואס מ'האט געמיינט, ס'איז געווען א הווא אמינא אז זיי האבן געזינדיגט, זאגט חס ושלום, געדענקען נאך עכן, זעהסט וואס געשעהט, ממילא דאס איז. איינציגסטע חטא אין ספר יהושע אבער אחוץ פון דעם איז אלעס גייט גוט אלעס געלונגט ספר יהושע געלונגט אלעס אלע מלחמות די אידן זענען גוט און ס'גייט זיי גוט ס'איז די בעסטע ספר אין די גאנצע תנך. די תוכן פון די ספר מ'קען עס צעטיילן באופן הכי כללי אויף צוויי חלקים איז דא די צוויי חלקים וואס רופן זיך אין די גמרא כיבוש וחילוק און דאס איז די עיקר מעשה פון ספר יהושע איז דא די מעשה פון כיבוש הארץ די אלע מלחמות וואס זיי האבן געהאט מיט מיט די גוים וואס זענען געווען אין ארץ ישראל וואס זיי האבן זיי איינגענומען און מצליח געווען עס איז דא פארשידענע מעשה'ס פרטים גרויסע מעשה'ס דא חלקים וואס ווערן עס ווערן אבער קיצור דאס איז איין האלב די צווייטע האלב איז זייער פארשידען עס איז ממש אויב מען קוקט ביז פרק י ב איז עס דאס צווייטע צוועלף פרקים איז דאס רעדט זיך פון חלוקת הארץ וואס יהושע האט צוטיילט ארץ ישראל צו די שבטים לפי די סדר וואס מען האט צוטיילט. און דאס איז די עיקר פשט פון די גמרא אז ערכה של ארץ ישראל דאס הייסט דאס איז אזוי ווי די היינט איז דא א טייטל אדער א טאבו פון די פון א פלאץ אז די אידישע שבטים האבן געוויסט זיי האבן געוואוינט אין ארץ ישראל פון ווי באלאנגט עס זיי ווער זאגט וועלכע שבט באלאנגט וועמען ספר יהושע שטייט די גבולות פונקטליך וועם ס'באלאנגט וועמען. אויב מ'וויל אביסל מער צעטיילן קען מען זען די אנהייב פון די ערשטע חלק איז דא די מעשה פון הכנה צו אריינגיין ארץ ישראל וואס יהושע איז געווארן די מנהיג און מ'האט די קרבנות מ'האט געמאכט אריינגיין די ירדן אזוי ווייטער און צום סוף איז אויך דא אזוי ווי א סיום א פתיחה א חתימה וואס יהושע האט באשוואוירן די אידן צו היטן די תורה און אזוי ווייטער. די גמרא אין בבא בתרא זאגט אז יהושע האט אליינס געשריבן די ספר הנקרא על שמו יהושע, נאכדעם איז די גמרא מתקן אז עס שטייט וימת יהושע ממילא מוז זיין אז אלעזר און פנחס האבן עס משלים געווען, ס'איז דא מפרשי פשט אפילו רש י זאגט אז ס'איז דא נאך אלץ חלקים אפילו אינמיטן וואס איז שוין געשען שפעטער, און ממילא מוז זיין אז מ'האט עס משלים געווען שפעטער, די אברבנאל דינגט זיך און ער טענה'ט אז די גאנצע ספר איז געשריבן געווארן אסאך שפעטער, די ביי שמואל אדער ירמיה, שפעטערדיגע נביא האט עס געשריבן.